בעזרת השם יתברך, מסכת יומא דף פ ג, מ'הייבט אן דף פ ג עמוד א', אויבן ביי די צוויי פינטלעך, חולה מאכילין אותו על פי בקיאין, איז אזוי, אונז האבן געזען אין די משנה דף פ ב עמוד א', חולה מאכילין אותו על פי בקיאין, אז טאמער א חולה וויל עסן, קען ער נאר עסן טאמער ס'דא בקיאין, צוויי דאקטוירים וואס זאגן אז ער מעג עסן, ואם אין שם בקיאין, א צווייטע זאך האט די משנה געזאגט, טאמער ס'איז נישט דא קיין דאקטוירים, מאכילין אותו על פי עצמו עד שיאמר די, קען מען אים געבן צו עסן פון זיך אליין, טאמער ער זאגט ער דארף עסן געבט מען אים צו עסן, ביז ווען ער זאגט ער דארף מער נישט. זאגט אונז די גמרא אזוי, אמר רבי ינאי האט רבי ינאי געזאגט, חולה אומר צריך, ורופא אומר אינו צריך, טאמער דער חולה זאגט איך דארף עסן, און א דאקטער זאגט ער דארף נישט עסן, שומעין לחולה, פאלגט מען דעם חולה, מאי טעמא פארוואס, אזוי ווי שטייט אין פסוק, לב יודע מרת נפשו, די הארץ פונעם חולה, ער פארשטייט זיך ער קען זיך בעסער פונעם דאקטער, און ממילא פאלגט מען דעם חולה. פרעגט די גמרא פשיטא, וואס איז די חידוש של רבי ינאי? ס'איז דאך דא א ספק, דאקטער זאגט איין וועג, די חולה זאגט א צווייטע וועג, אונז ווייסט מיר דאך איבעראל ספק נפשות להקל, ענטפערט די גמרא, מהו דתימא רופא קים ליה טפי, אפשר וואלט איך געזאגט אז די רופא איז א גרעסערע מבין און א גרעסערע בקי זאל מען פאלגן דעם דאקטער, קא משמע לן זאגט רבי ינאי ניין, לב יודע מרת נפשו, מען פאלגט דעם חולה, זאגט רבי ינאי ווייטער, רופא אומר צריך, וחולה אומר אינו צריך, טאמער דער דאקטער זאגט ער דארף עסן, און די חולה זאגט איך דארף נישט, דא איז שומעין לרופא, פאלגט מען דעם דאקטער, מאי טעמא פארוואס? ווייל תונבא הוא דנקיט ליה, דא זאגט מען אז דער חולה איז דאך א קראנקער, ס'האט אים אנגעכאפט עפעס אזא שטות, און ממילא פאלגט מען נישט די חולה, נאר מען פאלגט די דאקטער מען צווינגט אים צו עסן, פרעגט די גמרא אויף רבי ינאי, תנן פון אונזער משנה, ס'איז געשטאנען די משנה, חולה מאכילין אותו על פי בקיאין, איז משמע על פי בקיאין אין, על פי עצמו לא, מען דארף האבן צוויי דאקטוירים, א חולה קען נישט אליין מחליט זיין, און ווי אזוי זאגט רבי ינאי אין די ערשטע דין, אז ווען א דאקטער און א חולה טענה'ן זיך, געווינט דער חולה ווייל לב יודע מרת נפשו. די צווייטע קשיא פרעגט די גמרא, על פי בקיאין אין, על פי בקי אחד לא. ס'איז אויך משמע נישט מ'דארף צוויי דאקטוירים, איין דאקטער אליין איז נישט גענוג. און וויאזוי זאגט רבי ינאי אינעם צווייטן דין, אז ווען דער דאקטער און דער חולה טענה'ן זיך, דער חולה זאגט אינו צריך, דער דאקטער זאגט צריך, פאלגט מען דעם דאקטער. דער דאקטער איז דאך נאר איינער, מ'דארף האבן צוויי. ענטפערט רבי ינאי, הכא במאי עסקינן, דו האסט נישט פארשטאנען די משנה. דו האסט פארשטאנען די משנה רעדט זיך אז ווען מעג מען געבן עסן פאר א חולה נאר טאמער ס'דא צוויי דאקטוירים. זאגט רבי ינאי ניין, דאמר לא צריכנא, די משנה רעדט זיך ביי א ציור אז די חולה זאגט איך דארף נישט עסן, און די דאקטער זאגט דארפסט יא עסן, איז דעמאלט זאגט די משנה דארף מען צוויי דאקטוירים. איי פרעגט די גמרא וליספו ליה על פי בקי, וואס טייטש רבי ינאי האט ביי דעם דין אויך געזאגט מען דארף נישט צוויי דאקטוירים, איין דאקטער אליין איז אויך גענוג זיך צו טענה'ן מיט א חולה? ענטפערט די גמרא ניין, לא צריכא, דאיכא אחרינא בהדיה דאמר לא צריך, ס'טייטש די משנה רעדט זיך ביי א ציור אז די חולה מיט נאך א דאקטער ביידע זאגן אז די חולה דארף נישט עסן, איז קעגן דעם צו געווינען דא דארף מען האבן צוויי דאקטוירים קעגן דעם זאלן זיך טענה'ן מיט די חולה מיט די דאקטער, איז ביי אזא ציור אז ס'דא בקיאין צוויי דאקטוירים וואס טענה'ן זיך איז צוויי קעגן צוויי, ממילא גייט מען להקל מיט די צוויי דאקטוירים וואס זאגן ער דארף טאקע עסן. פרעגט אבער די גמרא מאכילין אותו על פי בקיאין פשיטא, ספק נפשות הוא איז ספק נפשות להקל, ס'טייטש ווייטער ס'איז צוויי קעגן צוויי איז אלעמאל ספק נפשות להקל, זאגט די גמרא ניין, לא צריכא, דאיכא תרי אחריני בהדיה דאמרי לא צריך, ס'טייטש ס'איז דא דא א חולה, די חולה זאגט איך דארף נישט עסן, מיט די חולה, לעבן אים שטייען צוויי דאקטוירים, וואס זאגן אזוי צוזאמען מיטן חולה ער דארף טאקע נישט עסן, און קעגן די דריי, קעגן די חולה מיט די צוויי דאקטוירים, שטייען צוויי דאקטוירים און זיי זאגן, אז ער דארף יא עסן, און דא דאס איז די חידוש אז מען פאלגט די צוויי וואס זאגן ער דארף יא, און נישט די דריי וואס שרייען דא אז ער דארף נישט, ואף על גב דאמר רב ספרא, אפילו רב ספרא, אונז ווייסט מען רב ספרא זאגט א כלל אז תרי כמאה און מאה כתרי, הני מילי לענין עדות, אז לענין עדות איז נישט קיין חילוק וויפיל עדים ס'דא צוויי הונדערט, עדות איז עדות, די תורה זאגט עדות, די כח פון צוויי איז פונקט ווי א הונדערט. אבל לענין אומדנא, אבער לגבי אומדנא, ס'טייטש, זאכן וואס זענען נישט תלוי אין עדות, נאר זאכן וואס זענען תלוי אין מומחים, דארט האט רב ספרא געזאגט בתר דעות אזלינן, ס'טייטש דארט ציילט מען יא וויפיל איז דא קעגן וויפיל און מען גייט מיטן רוב, פון דעסט וועגן, זאגט די גמרא, הני מילי לענין אומדנא דממונא, דאס איז ביי אומדנא פון געלט, אבל הכא ספק נפשות הוא, דא איז א ספק נפשות, און במילא, היות ס'דא צוויי דאקטוירים, וואס שרייען אז די איד דארף עסן, איז אפילו דער איד האט א גאנצע פאקט מיט דאקטוירים מיט זיך וואס זאגן ער דארף נישט, פאלגט מען די צוויי להקל און מען זאגט ער דארף עסן. דאס איז טאקע פארשטייט זיך נאר ווען ס'דא צוויי קעגן אים וואס זאגן ער דארף עסן. טאמער ס'נאר דא איינס איז איינער אוודאי קען זיך נישט טענה'ן מיט הונדערט וואס זאגן א ניין. צוויי קענען זיך שוין טענה'ן מיט א הונדערט סטייטש מ'האט געגעבן דא פאר די צוויי דאקטוירים וואס ווילן דא מיקל זיין א כח פון עדים כאילו אז זיי קענען גיין אפילו קעגן הונדערט. פרעגט אבער די גמרא, וויאזוי קענסטו איינזעצן אונזער משנה, אז דא רעדט זיך ביי א ציור וואס דער איד מיט נאך א פאק פון דאקטוירים שרייען איך דארף נישט, און צוויי דאקטוירים שרייען ער דארף יא. מען זעט פון די סיפא פון די משנה, אז דא רעדט זיך ביי אן אופן וואס דער איד שרייט איך דארף יא. זאגט די גמרא והא מדקתני סיפא, ואם אין שם בקיאין, מאכילין אותו על פי עצמו, אז טאמער ס'איז נישט דא קיין דאקטוירים געבט מען פאר די איד צו עסן, על פי עצמו, אז ער אליין זאגט מכלל דרישא דאמר צריך. איז משמע אז די גאנצע משנה רעדט זיך ביי אן אופן וואס די איד שרייט איך דארף יא, נישט ווען ער שרייט איך דארף נישט. זאגט רבי ינאי, חסורי מיחסרא והכי קתני, ס'פעלט טאקע א שטיקל אין די משנה, מ'דארף זאגן אזוי, במה דברים אמורים, ווען איז געזאגט געווארן די ערשטע דין וואס מ'האט יעצט געזען, אז ווען די איד שרייט איך דארף נישט, און ער האט דאקטוירים מיט זיך, און צוויי דאקטוירים שרייען ער דארף יא, איז ביי אזא ציור מאכילין אותו על פי בקיאין גייט מען מיט די צוויי במה דברים אמורים דאמר לא צריך אני, דאס איז טאקע ביי א ציור וואס ער שרייט איך דארף נישט, מיט זיינע דאקטוירים וואס ער האט מיט זיך, און צוויי דאקטוירים שרייען קעגן איבער חי וקיים דארפסט יא, דעמאלטס פאלגט מען דאקטוירים. אבל אמר, אבער טאמער דער איד זאגט צריך אני אז איך דארף יא עסן, איז דארט איז טאמער אין שם בקיאין תרי אלא חד דאמר לא צריך מאכילין אותו על פי עצמו, דעמאלטס דארף מען האבן קעגן דער איד, צוויי זאלן זיך קריגן מיט אים. ס'טייטש די סיפא פון די משנה קומט אונז לערנען אז ווען א איד שרייט איך דארף עסן איז טאמער אין שם בקיאין, טאמער ס'איז נישט דא צוויי דאקטוירים וואס טענה'ן זיך מיט אים, געבט מען אים צו עסן, טייטש אזוי, דער איד זאגט איך דארף עסן, שטייט א דאקטער קעגן איבער און זאגט דארפסט נישט, פאלגט מען די איד, לב יודע מרת נפשו, מען געבט אים צו עסן, טאמער ס'זיין צוויי דאקטוירים קעגן אים, דעמאלטס אין הכי נמי עט מען פאלגן די צוויי דאקטוירים וואס זאגן ער דארף נישט, אזוי זעצט רבי ינאי איין אונזער משנה, מר בר רב אשי אמר, מר בר רב אשי קריגט זיך, און ער זאגט אויף די לעצטע שטיקל דא, זאגט ער כל היכא דאמר צריך אני, ווען א איד זאגט ער דארף עסן, אפילו איכא מאה דאמרי לא צריך, אפילו ס'איז דא הונדערט קעגן איבער וואס זאגן ער דארף נישט, לדידיה שמעינן, פאלגט מען נאך אלץ די איד שנאמר לב יודע מרת נפשו. אייב אזוי ווי אזוי שטימט אונזער משנה? תנן מ'האט געלערנט אין משנה אם אין שם בקיאין מאכילין אותו על פי עצמו, טעמא דליכא בקיאין, הא איכא בקיאין לא, איז משמע אז נאר מיט דאקטוירים קען מען געבן צו עסן אן דאקטוירים נישט, ענטפערט די גמרא הכי קאמר די משנה מיינט אזוי צו זאגן, במה דברים אמורים, ווען איז געזאגט געווארן די דין אז מען געבט נישט צו עסן נאר מיט דאקטוירים, דאס איז דאמר לא צריך אני, אזוי ווי מען האט איינגעזעצט אויכעט רבי ינאי, אבל אמר צריך אני, אבער ווען א איד זאגט איך דארף עסן, איז דארט זאגט די משנה אין שם בקיאין כלל, און מאכילין אותו על פי עצמו שנאמר לב יודע מרת נפשו, ביי א ציור וואס א איד דארף צו עסן, קוקט מען אינגאנצן נישט אן קיין בקיאין, נאר מען קוקט אן דער איד לב יודע מרת נפשו און מען געבט אים צו עסן. טייטש די חילוק צווישן רבי ינאי און מר בר רב אשי איז וויאזוי זעצט מען איין די לעצטע פאר ווערטער אין די משנה, וואס די משנה זאגט ואם אין שם בקיאין מאכילין אותו על פי עצמו, וואס לויט רבי ינאי רעדט זיך דא ביי א ציור וואס די איד שרייט איך דארף עסן, איז טאמער אין שם בקיאין, טאמער ס'איז נישט דא צוויי וואס טענה'ן זיך מיט אים, דעמאלטס מאכילין אותו על פי עצמו, אבער טאמער איז דא דארט צוויי וואס טענה'ן זיך מיט אים, דעמאלטס געט מען אים נישט עסן, דעמאלטס זאגט מען נישט לב יודע מרת נפשו, מה שאין כן, לויט מר בר רב אשי, זאגט מען פשט, אז ואם אין שם בקיאין איז טייטש מען קוקט אינגאנצן נישט אן קיין בקיאין, אז ווען א איד זאגט ער דארף עסן, געט מען אים צו עסן בכל מקרה, אפילו איז דא הונדערט קעגן אים. זאגט די הייליגע משנה ווייטער, מי שאחזו בולמוס, איינער וואס כאפט אים אן א בולמוס, בולמוס דאס איז א סארט מחלה וואס דער מענטש ווערט גאר הונגעריג, ס'איז ממש א סכנת נפשות, זיינע אויגן ווערן אים טונקל, און מ'מוז אים שנעל געבן צו עסן עפעס, און די סימן אז די מענטש איז אויסגעהיילט איז ווען די אויגן לייכטן אים אויף, איז אזא סארט מענטש מאכילין אותו אפילו דברים טמאים, קען מען אים געבן צו עסן אפילו טמא'נע מאכלים, עד שיאורו עיניו, ביז די אויגן לייכטן אים אויף, כדי מ'זאל וויסן אז ער איז נתרפא געווארן. ווייטער זאגט די משנה מי שנשכו כלב שוטה, איינער וואס א כלב שוטה, מ'וועט זען אין די גמרא וואס דאס איז א כלב שוטה, א כלב שוטה האט אים געביסן, אין מאכילין אותו מחצר כבד שלו, געבט מען אים נישט צו עסן פון די חצר כבד, חצר כבד דאס איז די סרעפת, די דייעפרעם, די חלק וואס טיילט אפ צווישן די לונגען און די רעשט פון די גוף, געבט מען נישט צו עסן פון די חלק פון די הונט פאר דעם מענטש, ווייל ווי רש"י איז מסביר, די דאקטוירים אמאליגע צייטן האבן גענוצט די סארט רפואה אז ווען א הונט האט געביסן, א כלב שוטה האט געביסן, האט מען גענומען די חצר כבד פון דעם הונט, מען האט עס געגעבן צו עסן פאר דעם מענטש, און זיי האבן דאס גענוצט אלס רפואה, פון דעסט וועגן האלט דא דער תנא קמא אז דאס איז נישט קיין רפואה, וואס טייטש טעכניש ס'העלפט נישט, און ממילא טאר מען נישט געבן צו עסן פאר א איד פלייש פון א הונט, ור' מתיא בן חרש מתיר, ר' מתיא בן חרש קריגט זיך, ער האלט ס'איז יא א געהעריגע רפואה במילא קען מען דאס געבן, ועוד אמר ר' מתיא בן חרש, נאך האט ר' מתיא בן חרש געזאגט, החושש בגרונו, איינער וואס האט שטארקע ווייטאג אינעם האלז, וואס אויך סכנת נפשות, ווייל ס'קען אראפגיין אין די גוף, די מחלה קען אריינגיין אין די גוף, מטילין לו סם בתוך פיו בשבת, מפני שספק נפשות, וכל ספק נפשות דוחה את השבת, מעג מען אריינלייגן זיין מויל אזא סארט רפואה אזא סארט סם שבת, אפילו מ'איז עובר אויף איסורי דאורייתא אויף מלאכות דאורייתא צוצוגרייטן די רפואה, מעג מען עס טון ווייל ס'איז א ספק נפשות, מ'עט זען אין די גמרא צו די תנא קמא קריגט זיך דא אויף ר' מתיא בן חרש צו נישט, זאגט די משנה ווייטער, מי שנפלה עליו מפולת, טאמער ס'איז אראפגעפאלן אויף א מענטש א בנין שבת, ספק הוא שם ספק אינו שם, ס'איז דא א ספק צו ער איז דארט צו נישט, און ס'איז אויך דא א ספק ספק חי ספק מת, אפשר איז ער גאר געשטארבן, ספק כותי ספק ישראל, ס'איז א ספק צו ס'איז בכלל א איד, מפקחין עליו את הגל פון דעסטוועגן מעג מען אוועק נעמען די שטיינער און עובר זיין אויף מלאכות אויף איסורים דאורייתא כדי צו ראטעווען דעם מענטש דא, מצאוהו חי, טאמער מען האט געזען אז ער לעבט, מפקחין איז מען ווייטער ממשיך אראפ צו נעמען שטיינער, אפילו אפשר ער וועט באלד שטארבן, מעג מען נאך אלץ עובר זיין אויף די אלע מלאכות כדי אים צו ראטעווען, ואם מת, טאמער ער איז געשטארבן, יניחוהו דארף מען אים דארט איבערלאזן, מען וועט זען אין די גמרא פונקט וואס דאס מיינט. זאגט די הייליגע גמרא ווייטער, תנו רבנן מיר האבן געלערנט אין א ברייתא, מנין היו יודעין שהאירו עיניו, און ווי די מאירי איז מסביר אז דא רעדט מען א טונקעלע צימער, מען האט דאך געזען אז איינער וואס איז אחזו בולמוס, איז קען מען אים געבן צו עסן ווי לאנג די אויגן לייכטן נישט אויף, איז אין א טונקעלע צימער ווי ווייסט מען דאס? משיבחין בין טוב לרע, פון ווען ער קען מבחין זיין און אונטערשיידן צווישן גוטס מיט שלעכטס, אמר אביי בטעמא, וואס טייטש אביי איז מסביר, צווישן די טעם פון א גוטע מאכל און א שלעכטע מאכל, טאמער דער מענטש קען שוין מבחין זיין צווישן וואס איז א גוטע מאכל און א שלעכטע מאכל איז א סימן אז ער איז שוין אויסגעהיילט און ממילא דארף מען אים אויפהערן צו פיטערן פון די טמא'נע מאכלים זאגט די גמרא ווייטער תנו רבנן מיר האבן געלערנט אין א ברייתא מי שאחזו בולמוס איינער וואס האט אים אנגעכאפט א בולמוס מאכילין אותו הקל הקל געבט מען אים צו עסן וואס לייכטער די איסור קודם און די ברייתא איז מסביר טבל און נבילה מאכילין אותו נבילה טאמער איז דא דא סיי עסן וואס איז טבל און סיי וואס איז נבילה וואס טבל טאמער מען עסט טבל איז מיתה בידי שמים נבילה איז נאר מלקות מילא געט מען אים קודם נבילה, די זעלבע זאך טבל און שביעית, שביעית איז אפילו קיין מלקות אויך נישט דא, איז פארשטייט זיך געט מען אים צו עסן שביעית פון פירות פון שמיטה, וואס איז מיט טבל און תרומה וואס ביידע די זעלבע הארב לכאורה, תנאי איז א מחלוקת תנאים, דתניא מ'האט געלערנט אין א ברייתא, מאכילין אותו טבל, ואין מאכילין אויסער תרומה, מען געט אים ענדערש טבל ווי איידער תרומה, בן תימא אומר בן תימא קריגט זיך, און ער זאגט תרומה ולא טבל. אים זאל מען געבן תרומה נישט קיין טבל, און די גמרא העט מסביר זיין דא די מחלוקת, זאגט די גמרא אזוי אמר רבה, היכא דאפשר בחולין דכולי עלמא לא פליגי דמתקנינן ליה ומספינן ליה, זאגט רבה, טאמער מען קען געבן צו עסן פאר די מענטש חולין, ס'טייטש טאמער עס איז דא דא א הויפן פירות וואס איז טבל וואס מען האט נישט אראפ גענומען פון דעם תרומות און מעשרות, און מען העט יעצט אראפ נעמען פון דעם תרומות און מעשרות, איז פשט אז ס'ווערט אויס טבל, יעצט טאמער ס'איז דא גענוג פירות פון די חלק וואס איז אויס טבל, נישט פון די תרומות און מעשרות, נאר נאכן אראפנעמען תרומות ומעשרות איז נאכאלץ דא גענוג אים צו בארואיגן, איז פארשטייט זיך מ'דארף אראפנעמען תרומת המעשרות, און פון די חלק וואס בלייבט איבער געבט מען אים צו עסן און מ'היילט אים אויס, כי פליגי ווען איז די מחלוקת? בדלא אפשר בחולין, וואס טייטש אז טאמער מ'וועט אראפנעמען די תרומות ומעשרות וועט נישט זיין גענוג פירות, און ממילא האט מען דא צוויי ברירות, מ'קען אדער אלעס איבערלאזן אזוי ווי ס'איז, בלייבט עס טבל, מ'וועט אים געבן צו עסן טבל, אדער מ'קען מפריש זיין די תרומות ומעשרות און שפעטער אים געבן סיי די חלק וואס איז חולין, און סיי די תרומות און מעשרות, איז דא די מחלוקת מר סבר בן תימא האלט טבל חמור, אז טבל איז הארבער, און מילא ענדערש זאל מען קודם מפריש זיין תרומות און מעשרות און אים געבן צו עסן די חלק וואס איז חולין און די חלק וואס איז תרומה, און מר סבר תנא קמא האלט ניין, תרומה חמורה תרומה איז הארבער, מילא לאז עס ענדערש אזוי, און געבן צו עסן טבל. און די גמרא איז מסביר וואס די מחלוקת, מר סבר טבל חמור, דער וואס האלט אז טבל איז הארבער, אבל תרומה חזיא לכהן, ווייל תרומה ווי נישט ווי איז ראוי פאר געוויסע מענטשן צו עסן א כהן קען דאס עסן, מילא זעהן מיר אז ס'איז א לייכטערע עבירה, א לייכטערע איסור. און מר סבר, תנא קמא האלט, תרומה חמורה אז תרומה איז הארבער, אבל טבל, אפשר לתקוניה. ווייל טבל ווי נישט ווי איז דא א אופן וואס מ'קען עס מסכן זיין, מ'וועט אראפ נעמען תרומות ומעשרות, מעג עס א זר עסן. תרומה טאר א זר קיינמאל נישט עסן. און ממילא האלט די תנא קמא אז תרומה איז הארבער. זאגט אונז די גמרא, די ערשטע חלק וואס רבה האט געזאגט, אז טאמער מ'קען אראפ נעמען תרומות ומעשרות, אוודאי זאל מען אראפ נעמען און געבן פון די אנדערע פירות. זאגט די גמרא אפשר בחולין פשיטא, וואס איז די חידוש? פארשטייט זיך טאמער מ'קען דא מתקן זיין און אים געבן פון גוטע עסן, פון עסן וואס איז נישט דא קיין פראבלעם, פארוואס זאל מען עס נישט טון וואס איז די חידוש? ענטפערט די גמרא לא צריכא בשבת, דא רעדט זיך שבת, און מילא שבת וואס מען טאר נישט שבת אראפ נעמען תרומות און מעשרות, דא איז דא א שאלה צו מען זאל אראפ נעמען תרומות און מעשרות און אים געבן צו עסן די חולין, אדער אפשר ניין, מען זאל נישט עובר זיין אויף חילול שבת, און מילא זאל מען אים געבן צו עסן טבל, פון דעם האט רבה גערעדט, זאגט די גמרא בשבת נמי פשיטא, טלטול מדרבנן הוא, ס'טייטש וואס איז די פראבלעם אראפ צו נעמען תרומות און מעשרות שבת, ס'איז א דרבנן'דיגע פראבלעם, ס'איז א מחלוקת צו די פראבלעם דא איז מוקצה, צו די פראבלעם איז ווייל ס'איז מכה בפטיש, קוקט אויס ווי מכה בפטיש, אבער ס'איז זיכער אז ס'איז א דרבנן'דיגע פראבלעם, און מילא טאמער א מענטש האט טבל, וואס טבל איז א דאורייתא'דיגע פראבלעם, און זיין גאנצע פראבלעם איז וואס זאל איך אראפנעמען תרומות ומעשרות ווייל ס'איז שבת צו נישט וואס דאס איז סך הכל א דרבנן'דיגע פראבלעם, איז אוודאי דארף מען מפריש זיין תרומות ומעשרות, און ווייטער וואס איז די חידוש פון רבה? ענטפערט די גמרא, הכא במאי עסקינן בעציץ שאינו נקוב דרבנן, וואס טייטש דא רעדט זיך אז די פירות זענען געוואקסן אין א עציץ שאינו נקוב,

האט רבה געזאגט, ביי אזא ציור איז ווענדט זיך, טאמער ס'וועט זיין גענוג פירות אז מ'וועט מפריש זיין תרומות ומעשרות ס'וועט זיין גענוג חולין'דיגע פירות, איז אוודאי זאל מען עובר זיין אויף די איסור מדרבנן צו מפריש זיין תרומות ומעשרות שבת און אים געבן פון די חולין'דיגע פירות, אבער טאמער ס'איז נישט דא גענוג פירות, דעמאלטס איז ווייטער דא א מחלוקת מר סבר טבל חמור און מר סבר תרומה חמורה, איז ווייטער דא א מחלוקת צי ענדערש עסן טבל מדרבנן אדער איידער עסן תרומה מדרבנן, איז דאס פון דעם האט רבה גערעדט, קומט אויס למעשה אז רבה זאגט אונז דא אז ענדערש זאל א מענטש עובר זיין אויף הפרשת תרומות און מעשרות שבת וואס דאס איז א איסור מדרבנן, ווי איידער עסן טבל מדרבנן, מילא זאגט די גמרא, לימא תנאי, לכאורה קען מען זאגן ס'איז א מחלוקת תנאים, און רבה לערנט ווי איינער פון די תנאים, דתניא, מען האט געלערנט אין א ברייתא, מי שנשכו נחש, טאמער א שלאנג האט געביסן איינעם שבת און ס'איז סכנת נפשות מען דארף אים אויסהיילן, קורין לו רופא ממקום למקום, קען מען רופן א דאקטאר אפילו מחוץ לתחום, ומקרעין לו את התרנגולת, מען מעג אפילו צורייסן א תרנגולת, הרג'ען א תרנגולת, ס'איז ממש איסור דאורייתא שבת, מעג מען דאס טון, וגוזזין לו את הכרישין, און מען מעג אפשניידן כרישין, א געוויסע ירק וואס וואקסט, מעג מען אפשניידן אפילו ס'איז א מלאכה, מלאכת קוצר, מעג מען עס אויך טון שבת, ומאכילין אותו, ואין צריך לעשר דברי רבי און מען מעג עס אים געבן צו עסן אפילו אן מפריש זיין פון דעם תרומות און מעשרות אזוי זאגט רבי ר' אלעזר בר' שמעון אומר ר' אלעזר בר' שמעון זאגט לא יאכל עד שיעשר אז ניין קודם זאל מען מפריש זיין תרומות און מעשרות און נאכדעם געבן צו עסן יעצט די כרישין דא וואס מען רעדט דא איז דאך ירקות ס'איז נישט קיין פירות א ירק ביי א ירק איז סתם אזוי נישט דא קיין חיוב צו מפריש זיין תרומות און מעשרות מדאורייתא ס'איז נאר א דרבנן'דיגע חיוב און ממילא זאגט די גמרא נימא ר' אלעזר בר' שמעון היא ולא רבי, לכאורה קען מען זאגן אז רבה גייט כשיטת ר' אלעזר בר' שמעון, וואס ר' אלעזר בר' שמעון האלט דא, מען דארף מפריש זיין תרומות און מעשרות, פארוואס? לכאורה ווייל ר' אלעזר בר' שמעון האלט פונקט ווי רבה, אז ענדערש צו עובר זיין אויף די איסור פון הפרשת תרומות און מעשרות מדרבנן בשבת, ווי איידער עובר צו זיין אויף טבל מדרבנן בשבת. רבי קריגט זיך, רבי האלט ענדערש עובר זיין אויף טבל מדרבנן, ממילא רבה האלט ווי ר' אלעזר בר' שמעון, זאגט די גמרא ניין, אפילו תימא רבי, מען קען זאגן אז רבה גייט אויך כשיטת רבי, נאר עד כאן לא קאמר רבי התם, אלא לענין מעשר ירק דרבנן, וואס טייטש טאקע ירקות, וואס ירקות, הפרשת תרומות און מעשרות פון ירקות איז אלעמאל א דרבנן, דארט זאגט טאקע רבי, גיי נישט עובר זיין אויף די איסור דרבנן פון מפריש זיין תרומות און מעשרות בשבת, ענדערש זיי עובר אויף טבל מדרבנן, אבער דא ביי אונז וואס ביי אונז רעדט מען נישט פון ירקות,

וואס דארט איז נישטא קיין שום שאלה אז אוודאי דארף מען מפריש זיין תרומות און מעשרות, איז אפשר רבי דא אויך מודה? דא זאגט די גמרא, אבל במעשר דגן דטבל דאורייתא, אפילו רבי מודה ווייל דאי שרית ליה בעציץ שאינו נקוב אתי למיכל בעציץ שהוא נקוב, דא איז דא א חשש א מענטש וועט צוזעהן און א מענטש וועט זיך מתיר זיין אויך צו עסן פון טבל דאורייתא, איז דא איז אוודאי רבי מודה, אז ענדערש זאל מען עובר זיין אויף דעם איסור פון הפרשת תרומות און מעשרות מדרבנן, ווי איידער צו עובר זיין אויף טבל מדרבנן. זאגט יעצט די גמרא ווייטער, תנו רבנן האבן מיר געלערנט א ברייתא, מי שאחזו בולמוס, איינער וואס כאפט אים אן א בולמוס, מאכילין אותו דבש וכל מיני מתיקה, געבט מען אים צו עסן האניג מיט אלע מיני זיסע זאכן, שהדבש וכל מיני מתיקה, מאירין מאור עיניו של אדם, לייכט אויף די אויגן פון א מענטש, טייטש ער היילט אויס אינעם בולמוס, ואף על פי שאין ראיה לדבר, אפילו ס'איז נישטא קיין ראיה פון א פסוק זכר לדבר, נאך אלץ דא א רמז, שטייט אין פסוק אין שמואל אז שאול המלך האט גוזר געווען דארט א תענית, און זיין זון יונתן האט נישט געוואוסט אז ס'דא א תענית, און ער האט געגעסן האניג, שטייט דארט ער האט געזאגט ראו נא כי אורו עיני כי טעמתי מעט דבש הזה, אז מיין אויגן האבן אויפגעלאכטן ווייל כ'האב געגעסן פון די האניג, זעט מען אז מיני מתיקה לייכט אויף די אויגן, זאגט די גמרא מאי אף על פי שאין ראיה לדבר, פארוואס איז נישט קיין גוטע ראיה פארוואס ס'איז נאר א רמז, ענפערט די גמרא ווייל דהתם לאו בולמוס אחזיה, דארט רעדט מען נישט האט אים אנגעכאפט א בולמוס נאר סתם אזוי זאגט ער אזוי אבער פון דעסטוועגן איז דא א רמז אז אפילו פאר א בולמוס העלפט עס אויכעט זאגט די גמרא אמר אביי האט אביי געזאגט לא שנו אלא לאחר אכילה אבל קודם אכילה מגרר גריר ס'טייטש די זיסע זאכן זאל מען געבן נאכדעם וואס מען געבט צו עסן נארמאלע זאכן אבער טאמער מען געבט קודם גראד פאר איינעם וואס כאפט אים אן א בולמוס זיסע זאכן איז פארקערט ס'מאכט א מענטש נאך מער הונגעריג און ס'מאכט עס נאך ערגער דכתיב ער ברענגט א ראיה פון א פסוק שטייט אין פסוק אין שמואל וימצאו איש מצרי בשדה מ'האט געטראפן דארט א מענטש ויקחו אותו אל דוד מ'האט אים געברענגט צו דוד, ויתנו לו לחם ויאכל וישקוהו מים, קודם האט מען געגעבן ברויט מיט וואסער, און נאר נאכדעם ויתנו לו פלח דבילה ושני צמוקים ויאכל, די אלע זיסע זאכן האט מען געגעבן שפעטער, ותשב רוחו אליו, כי לא אכל לחם ולא שתה מים שלשה ימים ושלשה לילות, און ממילא זעהן מיר אז קודם דארף מען געבן נארמאל, און נאכדעם זיס. זאגט די גמרא ווייטער, אמר ר' נחמן אמר שמואל, מי שאחזו בולמוס, מאכילין אותו אליה בדבש, קען מען אים געבן צו עסן די וויידל פון א כבש, ס'איז א פעטע פלייש, איינגעטינקען אין האניג, דאס אויך, דאס היילט אויס פון דעם בולמוס. רב הונא בריה דרב יהושע אמר, אף סולת נקיה בדבש, אויך מעהל, ריינע מעהל, גוטע אויסגעזיפטע מעהל מיט האניג. רב פפא אמר אפילו קמחי דשערי בדיבשא, אפילו מעהל פון שעורים, דאס איז א ביליגע מעהל, צוזאמען מיט האניג, דאס היילט אויך אויס פון א בולמוס. זאגט די גמרא, אמר רבי יוחנן האט רבי יוחנן געזאגט, פעם אחת אחזני בולמוס, ס'האט מיר אמאל אנגעכאפט א בולמוס, ורצתי למזרחה של תאנה, און כ'בין געלאפן צו די מזרח זייט פון א תאנה בוים, און דארט גענומען פון די תאנים ווייל דארט איז די זיסטע תאנים ביי די מזרח זייט פונעם בוים, וקיימתי בעצמי, און כ'האב מקיים געווען אויף זיך דעם פסוק, החכמה תחיה בעליה, אז טאמער איינער האט חכמה, ער לערנט זיך אסאך, איז דאס מחיה דער וואס לערנט עס, וואס טייטש בזכות דעם וואס ער האט געהאט חכמה וואס ער האט געלערנט א געוויסע ברייתא, האט ער געוואוסט דער סוד אז מען דארף גיין צו די מזרח זייט, און ממילא האט ער זיך געראטעוועט מיט דעם, וועלכע ברייתא? דתני רב יוסף וואס מיר האבן געלערנט אין די ברייתא, הרוצה לטעום טעם תאנה, איינער וואס וויל א גוטן תאנה, יפנה למזרחה, זאל ער גיין צו די מזרח זייט פונעם תאנה בוים שנאמר, אזוי ווי שטייט אין פסוק דארט ביי די ברכה וואס יעקב זאגט פאר די קינדער פון יוסף, וממגד תבואות שמש, אז זאלן זיין געבענטשט ממגד תבואות שמש טייטש פון די תבואה וואס ווערט געבאקן פונעם זון, וואס דאס ביי א בוים איז דאס די מזרח זייט וואס דארט קומט די זון ארויף, די זון קומט דאך ארויף אויף מזרח און באקט דארט ביז חצות, ס'טייטש יענע פירות וואס זעען די זון דאס די בעסטע פירות, דאס איז די תאנה וואס רבי יוחנן האט געגעסן. זאגט די גמרא ווייטער רבי יהודה ורבי יוסי הוו קא אזלי באורחא זענען געגאנגען אונטערוועגנס, אחזיה בולמוס לרבי יהודה, רבי יהודה האט אנגעכאפט א בולמוס, קפחיה לרועה אכליה לריפתא, עס איז געווען דארט עפעס א פאסטעך מיט א ברויט, רבי יהודה האט אים צוגעכאפט די ברויט און דאס געגעסן, אמר ליה רבי יוסי, האט רבי יוסי אים געזאגט, קיפחת את הרועה, ס'טייטש, האסט מפסיד געווען דעם רועה, האסט אים צוגעכאפט זיין ברויט, כי מטו למתא, ווען זיי זענען אנגעקומען אין שטאט, אחזיה בולמוס לרבי יוסי, האט אנגעכאפט א בולמוס פאר רבי יוסי, אהדרוהו בלגי וצעי, און די גאנצע שטאט האט זיי ארומגענומען אזוי מיט מיט קריגלעך פון האניג און זיסע זאכן, האבן זיי אים ארומגענומען דארט רבי יוסי אים צו געבן צו עסן און צו מחיה זיין, אמר ליה רבי יהודה, האט רבי יהודה געזאגט צו רבי יוסי, אני קיפחתי את הרועה, איך האב אפגעטון דעם רועה, איך האב געגעסן זיין ברויט, ואתה קיפחת את העיר כולה, דו האסט אפגעטון דעם גאנצן שטאט, האסט אויפגעגעסן די גאנצע האניג מיט די אלע זאכן וואס מען האט דיר געברענגט. זאגט די גמרא ותו, נאכאמאל געווען א מעשה, אז ר' מאיר ורבי יהודה ורבי יוסי, הוו קא אזלי באורחא, דא ר' מאיר אויך געווען, ר' מאיר רבי יהודה רבי יוסי געגאנגען אונטערוועגנס, ר' מאיר הוה דייק בשמא, רבי יהודה ורבי יוסי לא הוו דייקי בשמא. ר' מאיר האט זיך נוהג געווען אז ווען ער איז געגאנגען איינשטיין ביי איינעם האט ער קודם געפרעגט זיין נאמען און מדייק געווען פונעם נאמען צו דער מענטש איז א גוטער מענטש צו נישט, ר' יהודה און ר' יוסי נישט, שוין, כי מטו לההוא דוכתא, בעו אושפיזא, אנגעקומען עפעס א פלאץ, זיי האבן געזוכט ווי איינצושטיין, יהבו להו, מען האט זיך געטראפן א פלאץ דארט איינצושטיין, אמרו לו, מה שמך, האבן זיי געזאגט פאר דער בעל אכסניא וואס איז דיין נאמען, אמר להו, דער בעל אכסניא האט געזאגט כידור, ער האט געהייסן כידור, אמר, האט ר' מאיר געזאגט צו זיך שמע מינה אדם רשע הוא, איך זע אז דער מענטש איז א אדם רשע הוא, שנאמר, שטייט אין פסוק כי דור תהפוכות המה, זעהן מיר אז כידור איז א לשון כי דור תהפוכות המה, ס'איז א געמיינע לשון, און ממילא האט ער פארשטאנען אז דער מענטש איז א רשע, איז אזוי, רבי יהודה ורבי יוסי אשלימו ליה כיסייהו, רבי יהודה און רבי יוסי האבן אים געגעבן זייער בערזל, ס'טייטש ס'איז געווען פאר שבת, און זיי האבן נישט געקענט האלטן די בערזל אויף זיך, האבן זיי געגעבן פאר דעם כידור אויפצופאסן אויף זייער בערזלעך, רבי מאיר, רבי מאיר האט מקפיד געווען ער האט געהערט דא די נאמען, איז לא אשלים ליה כיסיה, האט אים נישט געגעבן די בערזל, אזל אותביה בי קיבריה דאבוה, אנשטאט זיי איז ער געגאנגען אין בית החיים דארט אין די געגנט, און דארט האט ער עס געטראפן עפעס א קבר, ער האט געלייגט די בערזל לעבן דעם קבר, נאר די קבר איז פונקט געווען די טאטע פון די בעל אכסניא די טאטע פון כידור'ס קבר, איז אזוי אתחזי ליה בחלמיה, יענע נאכט איז די בעל אכסניא די כידור געגאנגען שלאפן, איז זיין טאטע אים קומען אין חלום, און ער האט אים געזאגט תא שקיל כיסא דמנח ארישא דההוא גברא, גיי קום נעם די בערזל וואס ליגט ביי מיין קאפ, למחרת צומארגנס, אמר להו, די בעל אכסניא געזאגט הכי אתחזי לי בחלמאי, אזא חלום האב איך געהאט, אמר ליה, האט ר' מאיר אים געזאגט חלמא דבי שמשי לית בהו ממשא, א חלום וואס מען חלומ'ט פרייטאג צונאכטס האט נישט קיין שום ממשות, פארוואס, ווייל א מענטש איז רואיג שבת חלומ'ט ער כל מיני חלומות מיינט גארנישט, פון דעסטוועגן ר' מאיר האט חושש געווען, אזל ר' מאיר ונטריה כולי יומא, א גאנצע טאג א גאנץ שבת איז ער געגאנגען און דארט געשטאנען לעבן זיין בערזל אויפצופאסן אז דער איד זאל נישט קומען נעמען דעם בערזל, ואייתיה, מוצאי שבת האט ער עס אהיים געברענגט, למחר אמרו לו, די נעקסטע טאג, רבי יהודה רבי יוסי געזאגט פאר די בעל אכסניא, הב לן כיסן, געב אונז צוריק די בערזל, אמר להו, דער בעל אכסניא האט געזאגט, לא היו דברים מעולם, כ'ווייס נישט וואס עטס רעדט, כ'האב נישט געזען קיין בערזל. אמר להו ר' מאיר, האט ר' מאיר זיי געזאגט, אמאי לא דייקיתו בשמא, פארוואס האטס עטס נישט מדייק געווען פון זיין נאמען און געוואוסט ער איז א רשע? אמרו ליה, האבן זיי אים געזאגט, אמאי לא אמרת לן מר, פארוואס האטסטו אונז נישט געזאגט אז דער מענטש איז א רשע? אמר להו, האט ר' מאיר געזאגט, אימר דאמרי אנא חששא, איך בין מדייק אין נעמען בין איך חושש, כ'האב אים חושש געווען, אבער אחזוקי מי אמרי, כ'האב נישט געוואוסט זיכער ער איז א רשע, כ'קען נישט ארום גיין זאגן פאר מענטשן ער איז א רשע, כ'האב חושש געווען האב איך אים נישט געגעבן די בערזל. שוין, משכוהו. ועיילוהו לחנותא, ס'טייטש רבי יהודה און רבי יוסי האבן זיך געדארפט געוואלט צוריק זעהן דעם בערזל, האבן זיי אים אריינגעשלעפט דעם בעל אכסניא אין אזא וויין געשעפט אין אזא שענקל, מען האט אים געוואלט אנטרינקען מיט וויין, ארויסשלעפן די סוד פון אים ווי ליגט די בערזלעך, חזו טלפחי אשפמיה, האבן זיי באמערקט דארט אין די פלאץ פון די וויין דארט אין דעם שענקל האבן זיי באמערקט אז אויף זיין שנארץ אויף זיין וואנדזשעס איז דא אזעלכע עדשים אזעלכע בונדלעך, האבן זיי געטוישט די פלאן, אנשטאט צו אים אנשיכור'ן אזלו, זענען זיי געגאנגען צו אים אין שטוב, ויהבו סימנא לדביתהו, זיי האבן געזאגט פאר די פרוי זיינע אז דיין מאן האט געזאגט, אז זאלסט אונז צוריק געבן די בערזלעך, און זיי האבן נאך געגעבן א סימן אז ער האט געהיינט היינט, ער האט געהאט היינט פארמיטאג האט ער געהאט בונדלעך, ושקלוהו לכיסייהו ואייתו, זי האט זיי געגלייבט, זי האט געברענגט די בערזלעך, און זי האט צוריק געגעבן די בערזלעך, אזל איהו, ער איז אהיים געקומען, וקטליה לאיתתיה, ער האט זיך אויפגערעגט אויף זיין פרוי פארן אוועק געבן די בערזלעך, און ער האט איר דערהארגעט, זאגט די גמרא, היינו דתניא, און אזוי אויך די מעשה ווערט דערמאנט אין א ברייתא, שטייט אין די ברייתא מים ראשונים האכילו בשר חזיר, אז מים ראשונים האט גורם געווען אז א איד זאל עסן חזיר, און ווי רש"י ברענגט דא די מעשה אז ס'איז געווען אמאל א מענטש האט געהאט אזא פונדק אזא האטעל וואס מ'איז איינגעשטאנען ביי אים, איז פאר אידן האט ער געגעבן כשר'ע פלייש, פאר גוים האט ער געגעבן חזיר, און ווי האט ער געוואוסט ווער איז א איד ווער איז א גוי, ווער ס'האט זיך געוואשן פארן עסן האט ער געוואוסט ס'איז א איד, אז ס'האט זיך נישט געוואשן איז עס א גוי, שוין, געווען דארט אמאל א איד וואס האט זיך נישט געוואשן, האט דער מענטש פארשטאנען אז ער איז א גוי האט אים געגעבן חזיר, שפעטער איז ער געוואויר געווארן ער איז א איד, זעהן מיר אבער אז א מענטש האט נישט מקפיד געווען צו וואשן די הענט, און ס'האט גורם געווען ער זאל עסן חזיר, און מים אחרונים הרגו את הנפש. מים אחרונים האט געהארגעט א מענטש, וואס דאס איז אונזער מעשה, ווייל ווען דער מענטש, דער איד, וואלט געוואשן מים אחרונים נאך זיין סעודה פון בונדלעך, וואלט ער מיט די וואסער פון די הענט אפגעווישט די שנאוץ, וואלט גארנישט געווען דארט, וואלטן זיי אים קיינמאל נישט געפאקט, נאר ער האט נישט געוואשן מים אחרונים, איז צוגעקומען צו דעם, און צום סוף טאקע איז זיין פרוי געהארגעט געווארן. זאגט די גמרא, לבסוף הוו דייקי בשמא, רבי יהודה און רבי יוסי האבן זיך געלערנט פון דעם, און פון דעמאלטס און ווייטער האבן זיי מדייק געווען אין נעמען, און טאקע כי מטו לההוא ביתא דשמיה בלה, זענען אנגעקומען אמאל צו א מענטש,

און ממילא האבן זיי נישט געוואלט איינשטיין ביי א מענטש ס'הייסט בלה ווייל זיי האבן זיך שוין אפגעלערנט אז מ'שטייט נישט איין ביי א מענטש ווילאנג מ'איז נישט מדייק אין זיין נאמען.